אָבער װאָס װײנסטו פֿאָרט, ברכהניו? האָט זי געהאַט אײן עקשנותדיקן ענטפֿער. איך װײן דען? און שױן שטיל, שטיל, ס'װײנט פֿון מיר אַרױס. עפּעס װי אַ דיבוק װאָלט חלילה אַרײַן אין דעם קינד, פֿלעגט איבערגעשראָקן אַ זאָג טאָן די מאַמע, פֿאַרשטעלן דאָס מױל מיט אַ האַנטפֿלאַך און דרײַ מאָל אױסשפּײַען, און שפּעטער זאָגט דעם מאַן, אַז מע דאַרף צואײַלן די חתונה, בעת דער סידיליקאָװער מיוחסדיקער מחותּן האָט דװקא אַלץ אָפּגעצױגן, דעם חתן האט נאך עפעס צוגעפעלט. ענדליך איז געקומען די וואך פון דער חתונה. דאס גאנצע שטעטל איז געווען אונטערן רושם פון די צוגרייטונגען. לעם יעקב מאיר'ס שטוב איז אויפגעשטעלט געווארן א שאלאש, און אינמיטן טיש און בענק פון בית מדרש פאר ארעמעלייט, היגע און פון דער פרעמד, חתונה געסט, הינטער דער כּלהס פֿענצטער האָט איטשע אינזשענער, דער הויפֿישער קוכער און סאַדאָווניק, פֿאַרפֿלאַנצט בלומען פֿון דער רביצינס גאָרטן, זענען אַראָפּגעבראַכט געוואָרן ביידע קאַפּעלעס פֿון קאָוולע, און מוזיק-טענער בלאָנדזשען אַרום אַפֿילו אין די הינטערשטע געסלעך. בײַנאַכט. די חתונה איז אין פֿולן ברען. יעקבֿ-מאיר איז שוין געגאַנגען אַראָפּפֿירן דעם רעבן צו דער חופּה. די קלעזמער שפּילן צום באַזעצנס.

וואָס אַזויפיל טרערן פאַלן פון דער גליקלעכער כּלהס אויגן, וואָרעם אין דער אמתן, וואָס האָט זי צו וויינען? אויף אַלע יידישע טעכטער אַזעלכע חתונות געזאָגט געוואָרן, און סאַראַ פייערווערק מען צינדט עס דאָרט אינדערויסן ביי דער וואַרטנדיקער חופה, אַ רויטע שיין שלאָגט אין אַלע פענצטער. נאָר פּלוצים טוט אַ ברעך אויס אַן אַנגסט-געשריי, ס'ברענט! געלויף, בהלה! די שטוב איז אויסגעליידיגט, די טיר און פענסטער צעפראלט, חתונה געסט און מחותנים מישן זיך אויס מיט לויפנדיגע אין גאס, סברענט אין שכנות, געוואלדן, געשרייען, די קלויסטערס גלעקערן, יאגן אן שרעק. אט באלד וועט זיך אנצינדן דער בית מדרש געגן איבער, מען שלעפט ארויס די שטוב זאכן, מען פאקט צוזאמען דאס בעט געוואנט, מען טראגט ארויס די שלאפנדיגע קינדער, און פלוצלים, אוי! וואו איז די כלה? יאמערט די מחותנת'טע. מען טאר זי ניט לאזן אליין. גאט באהיט, ס'קאן נאך חלילה מיט איר געשען עפעס בייז. מען האט די כלה געזען לויפן מיטן שאסיי צו דער פארשטאט. אוי וויי! אפשר חלילה צום טייך? א טרייסט. ביי אונז אין שטוב אין טריסק. אין אונזער יחוס'דיגער און נגידישער היים פלעגט מען פון צייט צו צייט א שמועס טון וועגן אונזערע ראטנער קרובים, די סטאלינער חסידים. פון אויבן אראפ, מיט כלומר'שט גוטמוטיגן שפאט, אז מ'האט גראד געוואלט מיין טאטן, דעם איידעם פון ראטנע, א שטאך טון, האט מען אפגעלעצט פון די פארגרעבטע פאלישוקעס, וואס דערנערן זיך מיט קוטיע די גאנצע וואך און זענען טועם פלייש נאר שבת. העכסטנס צוויי מאל אין דער וואך, פון די פאלישוקעס בכלל און פון די קרובים שטוב בפרט. אן אויסנאם איז פארשטייט זיך געווען דעם טאטנ'ס טאטע, דער ראטנער זיידע שלמה אהרן, וואס איז אן איש תם און זיצט על התורה ועל העבודה, ווייל וועגן דער פרנסה פארלאזט ער זיך אינגאנצן אויף דער באבע פרומע, און זי פארדינט זיך ביי אים כשר יעדן שבת זיין אשת חיל מי ימצא. אן אויסנאם איז אויך געווען זיין יונגסטער איידעם, דער יונגסטער טאכטער'ס כאסע בריינע מאן, אשר דער גרויסער. ער איז דאך טאקע נישט קיין ראטנער, א סארנער איז ער, דעם ראטנער זיידנ'ס ברודער'ס א זון. ער, אשר דער גרויסער, האט געהאט דאס לשון סגי נהור'דיגע גליק אהין, קיין ראטנע הייסט עס, אריינצופאלן, פונקט ווי מיין טאטע האט געהאט דעם אמת'דיגע גליק פון דארט ארויסצופאלן. ער איז אַן איידעלער, זיידענער און גאָלדענער יונגערמאַן, אַ וואויללערנער און וואוילקענער גלייכצייטיק. שפּילט אַפילו פֿידל, ווי ס'איז אָנגענומען אין סטאָלינער רבינס הויף, און זינגט די קאַרלינער ניגונים. פֿאַר וואָס מע רופֿט אים אָשר דער גרויסער? כּדי אים אונטערשיידן פֿון זײַן שוואָגער אָשר דעם קליינעם. און פֿאַר וואָס רופֿט מען יענעם אָשר דעם קליינער? כּדי אים אונטערשיידן פֿון אָשר דעם גרויסן.

אַ קלײנער פֿעטער, און אָשר דער גרױסער, פֿאַר זיך אַלײן אַ גרױסער, אַ גרױסער פֿעטער. פֿאַרשטענדלעך, אַז איך האָב מער אַרױפֿגעקוקט צום גרױסן פֿעטער, און ס'איז טאַקע געװען אױף װאָס אַ קוק צו טאָן. אַ הױכער, שטאַלטנער יונגערמאַן, װאָס אַזאַ הױכן האָב איך געזען סײַדן צװישן די הונדערטער טריסקער חסידים, געקומענע קײן טריסק אױף יום-טובֿ צום רבין. ער דערמאָנט מיר אין שׂואל-המלך, װאָס דער פּסוק זאָגט אױף אים, משכמו ומעלה גבוה, פון זיין אקסל און ארויף איז ער געווען העכער. ס'פעלט אים בלויז א קרוין אויפן קאפ, און טאקע נישט אנדערש ווי א גאלדענע, ווייל די האר אויף זיין קאפ און דאס בערדל זענען, ניין, בשום אופן נישט קיין געלע, נאר דורכאויס גאלדענע, האר ווי זיידענע פעדעם פון גאלד, ווען ער איז אויפגעלייגט,

אָבער מיט אַ שימערנדיקן העל-בלאָנדן קאָפּ האָר, וועלכן זי פֿלעגט איבערדעקן מיט אַ טיכל נאָר ביזן אַרײַנקומען צו איר טאַטן אין שטוב, מיט בלוי-קוועלנדיקע אויגן, טאָמיד ווי אַ ביסל פֿאַרוווּנדערטע, און אַ העל לויטער פּנים, אַ שפּילנדיקס מיט רויטער בלומען-פֿאַרב אויף ביידע קינען, האָט זי אים מיט איר אויסערלעכקייט זייער געפּאַסט, נישט נאָר פֿאַר אַ פֿרוי, נאָר אַפֿילו פֿאַר אַ שוועסטער. אויך זי, די מומע חסיה בריינע, האָב איך באַטראַכט מיט נײַגער פֿון אַ גאַסט, וואָס קומט אויף אַ ווײַל און וויל זען פֿאַר אַ מײַל, ווײַל איך האָב פֿון הערן פֿון מײַן מוטער געוווּסט, אַז חסיה בריינע, ברײַנדל, איז מיידלווײַז געווען אַ מיידל אַ בראַנד, האָט זיך פֿאַרכליאַפּעט ביז איבער די אויערן אין איינעם אַ קאָוולער קאַוואַליר, וואָס איז געווען אַ שטיקל צײַט צו גאַסט אין ראַטנע בײַ זײַנע קרובֿים, אַ בחור אַ קראַסאַוויץ,

פֿון די מתּנות פֿון איר פּלאַטאָנישער ליבע האָט ער גראָד געהאַלטן און זיך מיט זײ באַרימט. איז דער סוד געװאָרן אַנטפּלעקט פֿאַר גאַנץ בראָד, פֿאַר ראַטנע הײסט עס, און איר טאַטע איז פֿון איר אױסגעשטאַנען גרױס עגמת-נפֿש און בזיון. ס'האָט גאָרנישט געהאָלפֿן, ער מוז זײַן איר חתן, קײן שום אַנדערער. ביז גאָט אַלײן האָט געהאָלפֿן, ס'איז צו זײ צו גאַסט געקומען איר שװעסטערקינד פֿון סאַרנע, אשר, טאקע נישט קיין קאוולער קאוואליר, נאר א סארנער בית מדרש אינגל. נאר אז זי האט געזעהן און געהערט ווי אלע באלעבאטישע ראטנער מיידלעך אנטציקן זיך מיט אים, אליין זיך צו אים צוגעקוקט און יעדן פארנאכט געהערט זיין שפילן אויפן פידעלע, האט זי זיך א זאג געטאן, דער איז נאך בעסער פון יענעם! און אינגיכן האט מען מיט מזל געבראכן טעלער.

קנאפע אַכציק וויארסט? המ. וואס האט עס גאר אינגאנצן א זין געהאט צו לויפן פון דארט אהער? דער שומר ישראל זאל דאך שומר זיין, האט דער זיידע ר' שלמה אהרן פארגלאזט די אויגן איבער דער אפענער גמרא. און נאך צוויי וואכן גלות ראטנע, ווי די מאמע האט עס אנגערופן, האבן מיר זיך טאקע אומגעקערט קיין טריסק אהיים. ווען איך בין אין א זעקס זיבן יאר ארום געקומען אליין צוגאסט קיין ראטנע צו מיינע פעטערס, שוין ניט צום זיידן, ווייל ער איז שוין געווען אויפן עולם האמת, האב איך אויך נישט געהערט דעם פעטער אשר שפילן אויפן פידל. דער פידל איז שוין אויף דער וואנט נישט געהאנגען, אדער ער איז געווען אוועק מיט דער שריפה מלחמה צייט, ווייל די קאזאקן האבן אונטערגעצונדן די שטאט הינטער זיך, אדער ער איז פאר'משפט געווארן אויף גניזה אין דער מומע חסיה'ס געקאוועטן קופערט. שוין ניט יענע צייטן פידל צו שפילן. ס'שפילט זיך אזוי אויך גענוג אין קאפ. אין שטוב ברויעט ארום א כאפטע קינדער, און כאטש שטאט רעדט אז אשר לעקער, שוין לויטן פאמיליע נאמען, איז פון די נאך מלחמה נגידים, ווייסט דאך איין גאט דעם אמת, אז אפילו ביי אים איז קשה פרנסתן של ישראל כקריעת ים סוף. וואס אן אמת, שפאלטן דעם ים האט דער פעטער איבערגעלאזן פאר דער מומע, און ער איז בעיקר געווען דער יועץ אין די געשעפטן, ווי דער חכם שלמה האט געזאגט,

אריינקוקן אמאל אין א בוך, שמועסן פאליטיק און אפגעבן זיך מיט ציוניסטישער טעטיגקייט. און גלאט מיט קליינע פרעמדע עניינים. דא קומט אריין עמיצער מיט אים זיך וועגן עפעס א געשעפט אדער א שידוך אן עצה צו האלטן, און דא עמיצער א שלישות ביי אים איינצולייגן ווייל ביי אים איז ווי אין א פייער קאסע. אשר לעקער האט זיך נישט בלויז פארנומען מיט ציוניסטישער ארבעט, נאר איז געשטאנען אין א דירעקטער פארקער מיט ארץ ישראל. ער האָט דאָרט געהאַט זײַנעם אַ יוגנט-חבֿר, זײַן מענדל, װי ער פֿלעגט אים רופֿן, מיט װעלכן ער פֿלעגט זיך פֿון צײַט צו צײַט איבערשרײַבן אױף העברעיִש. געװען אַ צײַט, װען ער האָט געטראַכט נאָכצוטאָן זײַן חבֿר מענדלס בײַשפּיל, אָבער דערין איז שולדיק זי, האָט ער געשמײכלט, די אײדעלע הױט אױף זײַן אַ ביסל צו לענגלעכער נאָז האָט געשפּילט, און די נאָז אַלײן האָט באַװעגט מיט אירע פֿליגעלעך מײַן חסי-ברײַנע, װאָס האָט זיך אונטערגעאײלט מיר צוצושטעלן בעצײַטנס אזא גרויס חדר אייגענע קינדער, אז אויף ארויסצופירן זיי פון גלות דארף מען שוין האבן א משה רבינו מיט א שטעקן, א קאנטשיק איז ווייניג פאר זיי. אה, זי האט אים אנגעטון די אמת'ע ריחיים על צוארו. מילא ער ווי ער, אבער די קינדער וועט ער מיט גאט'ס הילף שיקן איינציקווייז צו זיין מענדל. מענדל וועט זיי שוין ניט לאזן דארט פאלן. די קינדער לערנען אין בית הספר, נישט קיין שטומע לעלעס וועלן זיי אהין קומען, נאר מיטן אייגענעם לשון. די מומע חסיה-בריינע האט בעת ער האט אזוי גערעדט געקוקט אויף אים מיט די בלויע פלעמלעך פון אירע אויגן, און אירע גערויטלטע באקן האבן געשיינט, צי פון איר אייגענעם אינעווייניגסטן מאמע-ליכט, צי פון דעם ליכט וואס איז געפאלן אויף זיי פון דעם מאנ'ס פנים, א זון, אן אויסגעוואשענע נאך א רעגן. און ווען די צייט איז געקומען, האט זי מיט פארבארגענע זיפצן אויסגעפאלגט דעם מאנ'ס ווילן.

און אין ליבשאפט איינער צום אנדערן, האבן בשלום געהויזט צוזאמען און אויפגעשטעלט א היבשע צאל דורות פאר. כ'ווייס ניט ווי אזוי דער פעטער אשר דער גרעסער איז געגאנגען צוזאמען מיט דער גאנצער ראטנער הייליגער קהילה דעם לעצטן גאנג צו דער שחיטה, מקדש השם צו זיין. אבער דאס בילד שטייט פאר מיינע אויגן. אט שטארצט ארויס איבער דער מחנה זיין קאפ, א קלאפ איבער אים האט אוועקגעשליידערט דאס היטל זיינע, זיינע האר אט אויפן קאפ זענען שוין מער נישט קיין גאלד, נייערט זילבער, אויך די האר אויפן פנים, זילבער, אט דאס איז זילבער גיסט זיך צוזאמען אין איין מאסקע מיטן פנים, וואס איז ווייס און ווי ליים, ער זעט אויס ווי א ריזיגער זילבערנער שבת לייכטער, די אויגן צאנקענדיגע ליכט פלעמלעך קוקן פאר זיך אין דער ווייט אריין, קיין טריסק וואו עס לעבט אדער לעבט שוין ניט, זיין זון משה מיטן ווייב,

זי האַלט פֿאַר דער האַנט בײלקען, דער מומעס פּנים קנאָכן, נאָר אױף בײדע באַקן גליִען פֿלעקן װי בײַ אַ שװינדזיכטיקן קראַנקן, די אױגן פֿלעמלעך װילד פֿון אימה פֿאַרן טױט און דאָרשט צום לעבן. זי שעפּטשעט מיט אַ הײס סאָפּעניש, אָשר, אַנטלױפֿן! אָשר, אַנטלױפֿן! און ער, װי אַן ענטפֿער דערױף, די נאָכאַנאַנדיקע פֿראַגע, מאין יבא עזרי? און אט שפאנט מען ארויף אויף א בריקל, כאסע בריינע טוט א לאז אפ פון ביידע זייטן די הענט פון מאן און דער טאכטער, און ווי א בליץ פלאם א רייס ארויס פון זיך פון דער שורה, א לאז אראפ זיך פון וועג, און א שלענגל זיך ארונטער אונטערן בריקל. אבער דער בליץ האט אנגעשלאגן אין א וואך אויג פון א נאצי מערדער, ער טוט זיך א לאז אראפ נאך איר, צילט אן די ביקס אונטערן בריקל ארונטער, ס'דערהערט זיך א שאס, א צווייטער, א דריטער, און פון אונטערן בריקל ארויס אן אויסגעצויגענער שארפער קוויטש וואס ווערט גלייך אפגעהאקט. דער נאצי מערדער גלייכט זיך אויס מיט א שפאטיש געלעכטער הירזשעריי. קאפוט! צום טויט פאר'משפט'ע שורות גייען ווייטער די האלב פארחלש'טע שעוועלע, ווי א פלאנץ פון באדן ארויסגעריסן,

דאס בילד פארשווינדט פון מיינע צוגעמאכטע אויגן און לאזט מיך איבער מיטן ווייטאג אין הארצן. וויי וויי, זיי האבן אויפגעשטעלט א היבשע צאל דורות פארן נאצישן טייוול, פארן אומקום, פארן אומדערהערטן בראך פון אונזער פאלק. זין, טעכטער און אייניקלעך זענען אומגעקומען אין ראטנע, אין טריסק און אין קאמען. אָבער, שעפּטשע איך צו זיך, זאָל גלײַך קומען דער נחמו נחמו עמי, טרײסט, טרײסט מײַן פֿאָלק! זײ האָבן אױפֿגעשטעלט דורות אױך פֿאַר ארץ-ישׂראל, דאָ לעבן זײערע אַ זון און אַ טאָכטער און אײניקלעך און אור-אײניקלעך, װאָס אײנס פֿון זײ טראָגט דעם נאָמען אַלון, אַ דעמב. דער דעמב אין ישׂראל זאָגט אַ סך.

וועט זי אים אפגעהאקט ווערן. איך זעה מיט פארמאכטע אויגן דער פעטער אשר דער גרעסער און די מומע חאסע בריינע קוקן אראפ פון הימל אויף זייער אור-אייניקל אלון, דעם דעם זייערן דאָ אין ישראל. זייערע ביידנס בלוי פלעמלדיגע אויגן גיסן זיך צוזאמען איבער זיין קעפל און רעדן צו זיך אָן ווערטער. מיר האבן עס נישט דערלעבט, זאגט דער פעטער אשר דער גרעסער, האבן אבער א טרייסט. חאסע בריינע. יא אשר, ענטפערט אים די מומע חאסע בריינע, מיר האבן עס נישט דערלעבט, האבן אבער א טרייסט. ערב. א ווארט איז טיילמאל ווי א זלידנע פליג, איז טביה גליערן פארבייגעלאפן אין געדאנק און האט זיך נישט ווילנדיג פארענדיגט מיט א גראם אפילו. ס'טשעפּעט זיך צו דיר צו און לאָזט זיך נישט צו רו. דאָס איז געווען דאָס וואָרט ערב. דאָס וואָרט ערב אין זיינע ביידע טייטשן, ערב צומישעניש און ערב פאַר. דאָס יידישע לעבן היינט אין פאָלקס-פּוילן איז צומישעניש. צי עס איז אויך פאַר אַ ניי לעבן, אַ סאָציאַליסטיש לעבן, ווי עס טענה'ט מיט אים איין זיין רחל. מיט די דאָזיקע מחשבֿות, װאָס האָבן געהאַמעװעט זײַן גאַנג, האָט גליִער, װי געצײלט מיט די פֿיס די טרעפּ פֿון דער ייִדישער יוגנט-בורסע אין פֿראַנצישקאַנער-גאַס אין לאָדזש. ער האָט, װי עס פּאַסט פֿאַר אַ מענטשן אין זײַנע יאָרן, אַ פֿופֿציקער שוין, און דערצו נאָך אַ פֿאַרטראַכטער, זיך אַראָפּגעלאָזט פֿון דריטן שטאָק געלאַסן, װי מיט בלאָנדזשענדיקע טריט, האַלטנדיק זיך פֿאַרן דינעם הילצערנעם פּאָרענטש.

יוגנט. און וואס שייך דעם בבל פון די לשונות, איז הגם ווי א אידישן שרייבער איז עס אים ווייטאגליך פארדריסליך וואס די וועלכע דארפן זיין זיינע לייענער לאזן אידיש פארן עלטערן דור, איז דאך עס אבער פארשטענדליך און ממילא פארגעבליך. פויליש רעדן די וואס האבן זיך געראטעוועט פון די פאשיסטישע נעגל אויף דער ארישער זייט, וואו א אידיש ווארט אין מויל איז געווען אין הארץ

און האבן צו אידיש א ביטול באציאונג. גלייך ווי נישט מיטן דאזיגן לשון זענען זייערע נאנטע קדושים געגאנגען אויף די פאשיסטישע שייטערהויפן. אה, אויף די האט שוין גליער גאר קיין שטארקן פאראיבל. יא, ס'איז ערב, צעמישונג. פון אונטן אין ווארטצימער איז ער שטיין געבליבן און האט אן איבריגן מאל באטראכט דאס זעלביגע וואס ער זעט עטליכע מאל אין טאג. הינטער אַ באַריער לעבן אַ טישל שטײט אײנער פֿון די זיך טױשנדיקע װאַכלײַט מיטן רױטן באַנד אױפֿן אַרבל, פֿאַרטױשט אַ װאָרט מיט דעם און יענעם בורסאַנט, גיט אָפּ אײנס דערהאַלטענע פּאָסט, אָבער גלײַכצײַטיק איז זײַן אױפֿמערקזאַמקײט קאָנצענטרירט אױף דער טיר אין דרױסן אַרױס, טאָמער קומט אַרײַן אַ פֿרעמדער. איצטער, אױפֿן פֿרימאָרגן, האָט ער נישט דעם װאַכמאַן, די ביקס הענגען אױפֿן רימען איבערן אַקסל. אָבער דאָ איז זי! די ביקס שטייט אנגעלענט אויפן פענסטער ברעטל, און איר שטיקע קוקט ארויס דורך דער שויב אינדרויסן ווי א ווארענדיגער פינגער א אידישן שׂונא. אט איז אריינגעקומען משמעות ניט קיין בורסאנט, דער וואכמאן שטעלט אים גלייך אפ, אייער פאס? צו וועמען? ערב, טוט גליער נאכאמאל א טראכט און גייט פארביי יענעם ארויס.

און די ערד שליחים, ווער פון זיי וועט טון דאס גלייכסטע? ס'איז ערב, צומישענעס. מיין שוויגער איז דאך געווען די גליקליכסטע, פריער עובר בטל, דערנאך געשטארבן פון א ראק, און מיין נחמה האט נאך באוויזן צו באזארגן זי מיט א גרויער מצבה אויפן גענזשער בית עולם. לויט די צויטן פון ידיעות האט מיין נחמה געארבעט ווי א שוועסטער אין אידישן שפיטאל אויף טשיסטע. געקעמפט פאר אונזער בן יחיד'ל, פאר אונזער חיים'לען מיט די לעצטע כוחות פון א לעבעדיגער אלמנה, און צוזאמען מיט אים אוועק קיין אשווענטשים. די מצבה אויף זייער אומבאוואוסטן קבר איז דאס בערגל גרוז פון דער קאמעניצע אויף טווארדע גאס וואו מיר האבן געוואוינט. אויף אט דעם בערגל איז גליער, ווען ער איז צוריקגעקומען קיין ווארשע, געזעסן א פארגליווערטער. האט גאר פארגעסן אז ער איז אהער אויפן גרוז פון זיין היים געקומען נישט אליין, איז געזעסן מיט א שטיקנדיגן שטריק אין גרגרת, אן טרערן, ווי מיט טרוקענעם זאמד אין די אויגן און ציגל ברעקלעך אין דער ברוסט שטאט א הארץ. ער וואלט אפשר דעמאלט געווען אינגאנצן פארזאמדיקט און פארציגלט געווארן אויפן ארט, נאר אויף זיין אראפזינקענדיגן אקסל האט קוים קוים ער זאל עס דערפילן אנידערגעלייגט איר האנט דאס ווילנער ווייבל מיט וועלכן ער איז אהערגעקומען, רחל באַניעל. זי איז געווען א פּאַרטיזאַנערין, וואָס איז מיט אַן עראָפּלאַן געבראַכט געוואָרן קיין מאָסקווע, און גליער האָט זיך מיט איר באַקאַנט אין ייִדישן קאָמיטעט ביים פֿאַראיין פֿון פּוילישע פּאַטריאָטן. גליער, פֿריינד גליער, האָט געשעפּטשעט איבער אים איר שטים, איר האָט גאָר נישט פֿאַר מיר קיין טרויסט-וואָרט? כ'האָב פֿאַרלאָרן מײַן געליבטן מאַן און אונדזער בת-יחידהלע, שׂרהלע. דאָס האָט איר גרױסן בראָך געדאַרפֿט זײַן אים אַ טרײסט אױף זײַנעם. גלײער האָט נאָך אַלץ זיצנדיק אױפֿגעהױבן צו איר טרוקענע אױגן צו דערזען אירע, די פֿאַרװענטע, אָבער אױך זײ האָבן אין אים אַרײַנגעקוקט טרוקענע, גליִענדיקע און אַפֿילו שטרענגע, װי מיט אַן אױסרעד אױף זײַן שװאַכקײט. ס'האָט אים מיט אַ מאָל פֿאַרפֿלעצט און דורכגעשװענקט אַ געפֿיל פֿון בושה, און ער האָט זיך אױפֿגעשטעלט, גענומען זי אונטערן אָרעם, האָט ער קלאָר באַנומען, פֿון זײער ביז הײַנטיקער פֿרײַנדשאַפֿט װעט בײַ זײ אױפֿגײן אַ נײַ לעבן. אָט דאָ אין לאַנד טאַקע, װאָס, װאָס גײט אױף צו אַ נײַעם לעבן אױף די ייִדישע חורבֿות? יאָ, דער עיקר איז אַ דאַנק רחלען נישטאָ אין מײַן נשמה קײן ערבֿ, קײן צעמישעניש. דאָס לעבן איז גובֿר אַלע גרױלן, ווען מיין אומגעקומענע נחמה וואלט ערשט קענען ארויסרעדן צו מיר פון איר אומבאוואוסטן קבר, וואלט זי מיר אוודאי געשעפטשעט אין אויער אריין, פארפאלן, טוביה, אזוי האט געוואלט דער גרויליגער גורל. נו, נו, זאל זיין נישט דער גורל, דער פאשיזם, וואס איז א פועל יוצא פון, און אזוי ווייטער. סיי ווי, אבער דו לעבסט דאך א דאנק מיר. געדענקסט ווי איך האב דיר געטריבן ממש צו אנטלויפן? מיט זידלערייען אפילו. איז געפין זשע היינט אין רחלען מיך, דיין נחמה, און חיימלען, אונזער חיימלען, וועסטו דאך אוודאי נישט פארגעסן, טוביה, דיכטער מיינער, זאל ער האבן א ברודערל אדער א שוועסטערל אויף דער וועלט, כאטש פון איין טאטן. הם, אפשר טאקע וועט אויפגיין מיין נחמה אין רחלען, א ברודערל אדער א שוועסטערל, איז דאך שוין אפילו פאראן א טרויעריג צושמייכלטער אפמאך צווישן זיי, אויב א יונגל וועט מען עס א נאמען געבן נאך איר אומגעקומענעם מאן מאיר'ל, אויב א מיידעלע נאך זיין אומגעקומענעם ווייב נחמה'לע. גלייער איז שוין געווען אין סאמע געדיכטעניש פון דער ענגער רעש-באוועגלעכער פיעטריקאווער גאס, וואו אין געוויסע שעה'ן דארף מען האלטן קאפ, זיין געהיט נישט אנצוטרעטן גראב עמעצן אויף א הינער-אויג. נישט אנצושלאגן זיך מיט עמיצן ברוסט צו ברוסט, ווי צוויי קופלעס שוימענדיגע ביר אין די הענט פון שיכורים, ווי דאס טוט אים עמיץ א צי ביין ארבל. קומט, חבר גלייער, איר גייט דאך אוודאי אין פאראיין, איך גיי אויך אהין. דאָס איז געווען הערשל ווענגאָש, דער ייִדיש-העברעיִשער און ייִדיש-פּוילישער נײַ-געבאַקענער פּובליציסט, וואָס שרײַבט וועגן זיך און אַנדערע ייִדן, געראַטעוועטע צווישן אַריער, און וועגן דעם לאַנד פֿון די אָבֿות, וואָס וועט ראַטעווען דאָס צעזייט און צעשפּרייטע ייִדיש פֿאָלק פֿון אונטערגאַנג. הערשל ווענגאָש, מיט וועלכן ער האָט ביז הײַנט זעלטן פֿאַרטוישט עטלעכע ווערטער, כאָטש ער האָט אים פֿאַרגעדענקט פֿון מיט אַ פּאָר צענדליק יאָר צוריק,

ווי ווערט מען שוין זיינער פטור? נאר באלד האט אים ווענגאזש נאכאמאל רויבעריש א כאפ געטאן אונטערן ארעם און אנגעהויבן רעדן וועגן זיך, ווי אזוי ער האט זיך געראטעוועט אין פאשיסטישן גהנום, ווי ער האט זיך נאכן ביישפיל פון דעם נעים זמירות ישראל, דוד המלך, געמאכט פאר א שטומען און משוגענעם פויער, ווי אזוי ער איז לסוף געווארן אין א גאליציאנישן דארף א הייליגער ביי די ארטיגע אוקראינישע פויערים. א פאפ און האט שטומערהייט געפראוועט די תפילות אין קלויסטער. כאטש גליער האט שוין עפעס וועגן דעם געהאט געהארכט, האט עס אים, ערשט הערנדיג פון זיין אייגענעם מויל, שטארק פארטשיקאוועט. געווארן פריינדליכער, אויפגעלייגט צו ווענגאזשן, האט ער זיך שוין מער ניט באמיט ארויסצוגנב'ענען זיין ארעם פון יענעמ'ס האנט, נאר אט זענען זיי אריינגעקומען אין דער טונקלקייט פון טויער.

סלאבאדקא ישיבה, און די ביבליאטעק אין קאוונע אויפן נאמען פון דעם מחבר פון אהבת ציון, וואו מיר פלעגן זיך אמאל טרעפן ווי צוויי גנבים נישט אפגערעדטערהייט אויף איין ארט, האט אים גלייך געמינטערט. אבער ווענגאזשס שווייגן האט אנגעהאלטן, זיין פנים האט גענומען שוואך פלאצן פון א פארבארגענעם פיין. נאָר גליער, פֿאַרכאַפּט פֿון זכרונות װעגן סלאַבאָדקע, האָט עס נישט באַמערקט. און אונדזער ראָש-ישיבֿה, ר' ברוך בערלען, דעם הײליקן פֿאַנאַטיקער, דעם האַרציקן מענטשן, װאָס ליטװישע פּױערים פֿלעגן צו אים קומען מיט בקשות און כאַפּן זײַן האַנט צו קושן, געדענקט איר?

ווענגאָזש האָט אים נאָך אַלץ געקוקט אין פּנים אַרײַן, ווי אין אַ בוך אויף אַן אומבאַקאַנט לשון, אין וועלכן ער פֿאַרשטייט קוים בלויז די אילוסטראַציעס. גליער איז ענדלעך געוואָרן דערויף אויפֿמערקזאַם און האָט אַ טראַכט געטאָן. ס'איז ערבֿ, אַ צעמישעניש, בײַ אים. אָדער בײַ מיר? איך האָב דאָך פֿאָרט נישט קיין טעות. ער איז דאָך דער, וואָס איך מיין, מיין און זאָג, וואס זשע שפילט ער דא פאר מיר א פארשטעלטן פאפ? און ער האט גערעדט ווייטער שוין מיט פאראיבל אין טאן. נו, און ווי דער ראש ישיבה האט אייך איינמאל אין א זוניגן פרימארגן ביי זיך אין טונקעלן חדר אויסגעשייגעצט אויף קולי קולות דערפאר וואס איר האט לויט א מסירה געלייענט די הצפירה, געדענקט איר? איר זענט דעמאלט ארויסגעלאפן אין דעם נאך טונקעלן לאנגן קארידאר, ווי אַן אָפּגעשמיסענער פֿון באָד אַרויס, אַ פֿאַרשוויצטער, אויסגעפּרייעטער און רויט פֿלאַמענדיק, אַזש ס'איז ליכטיקער געוואָרן ווי פֿון אַ קאָפּטשענדיקן נאַפֿטלאָמפּ. אָנגעשלאָגן זיך אין מיר, האָט איר מיר אַ פֿרעג געטאָן מלא בושה און מיט אַ דורכגעטרערט קול, איר שטייט שוין דאָ לאַנג, וואַרשעווער? ניין, האָב איך אַרויסגעשטאַמלט, אַ ליגן, וואָרום באמת האָב איך געהערט אַלץ. ניין, די רגע בין איך אַריינגעקומען, איך דערמאן זיך עס נישט, הערשעלע דרישקעפאלער, לחלוטין גארנישט, האט ווענגאש ענדליך א זאג געטאן מיט א הייזעריקליכער שטים פון הוילן אטעם. אלץ וואס מיט מיר איז געשען פאר אונזער גרויסן בראך, מיין גאנץ לעבן פון פאר דער אקופאציע, איז מיר ארויסגעווישט געווארן ווי שפינוועבס פון זיכרון. הום. אפשר בין איך אין דער אמתן צייטנווייז געווען משוגע, א מין ערב, א צעמישעניש אין די געהירן. פֿון דרױסן, האָט אַן אױטאָ-מאַשין צו װיסן געגעבן װעגן זיך מיט אַ װילד רעװעניש, אַז זי פֿאַרקערעװעט פֿון ברוק אַהער אין טױער אַרײַן. װאָס רעװעט זי אַזױ, די דײַטשע חיה-רעה? האָט זיך װענגאָש נערװעז פֿאַרקרימט. די מאַשין האָט זיך באַװיזן פֿאַרן חלל פֿון טױער, װי ס'גלײַכט זיך צו קענען אַרײַנפֿאָרן, און דערװײַל װײַטער גערעװעט. איר זעט נישט? זי איז אנגעטורעמט מיט קאסטנס אמעריקאנער שמאטעס פאר די קאמיטעטישע מאגאזינען, רעוועט זי, דרך ארץ, דער רייכער פעטער פארט. מיר'ן שוין רעדן אן אנדערש מאל האט ווענגאש אייליג א זאג געטאן און אוועק ווי ער וואלט אנטלאפן מחמת שרעק פארן אויטא און שוין פון ווייטן געשריגן אויף צוריק, היט זיך אין דער דרוקעריי, מ'שטעלט איין די אפיניע. א גוטן. די מאַשין האָט זיך אים טאַקע װי נאָכגעיאָגט, קליע איז אַרױף אױף די שטיגן אַ צעמישטער, הערשעלע דרישקע-פּאָלער, דער סלאָבאָדקער ישיבֿה-בחור, װאָס איז אַרױס לתּרבֿות רעה, אַ פּראַװאָסלאַװנער פּאָפּ, אַ פֿאַרשטעלטער, צי אַן אמתער משוגענער, און געדענקט נישט זיך אַלײן, ערבֿ צעמישעניש, תּוהו־ובֿוהו! מיט בלאָנדזשענדיקע טריט האָט ער זיך געלאָזט אַרױף צום פֿערטן שטאָק אין פֿאַרעין.

אין זאַל דאָ איצטער, ווען ס'האָט אַרײַנגעשײַנט די גאָלדיקע שײַן פֿון דער יונגער זון, איז געווען שטיל און וואָכעדיק שטויביק. אַ מאָדנע שטילקייט, ווי אַ פֿאַרבאָרגענע אין די ווענט, אין דער פּאָדלאָגע און סופֿיט. אָבער ס'האָט זיך געלויכטן דאָס קעסטל פֿון ראַדיאָ, און זײַן געזאַנג, אַ נאַרישס, ווײַל אַן אומזיסטיקס, פֿון קיינעם נישט געהאָרכט, האָט אויסגעפֿילט מיט זיך דעם חלל.

האָט זיך אַ טישל געטאָן אַ רוק און אַ ראַץ, די שטילקייט אין די ווענט און די מוזיק אין חלל. אויפֿן באַלקאָן האָט זרח אַ דריי געטאָן אַהער דעם קאָפּ און אים באַמערקט, און ווי בלויז אויף אים טאַקע דאָ געוואַרט, אַ וואָרף געטאָן דאָס קאַרדאָנדל פֿון אויסגערייכערטן פּאַפּיראָס און זיך האַסטיק אַ לאָז געטאָן צו אים. גוט מאָרגן, טעוויע!

דער האן וואס קוקט אפילו נישט אריין אינעם בני אדם קען דאך אוודאי ניט וויסן וואס אין אים שטייט. במחילה מכבודך, אז דו קאנסט ניט זאגן אני הגבר ראיתי, איך דער האן האב געזען, איז וואס קענסטו וויסן וועגן די אויפטוען פון די ציוניסטישע ארגאניזאציעס פועל'ן היינט צו טאג? וואס קענסטו וויסן וועגן דער הייליגער מסירת נפש'דיגער טעטיקייט פון די ארץ ישראל שליחים? סארא אידן מיט ליכטיגע נשמות זענען פאראן צווישן זיי. יונגע מענטשן האבן איבערגעלאזט די אייגענע היים, ווייב און קינד, זייער היימלאנד, ארץ מכורתם, פאראן צווישן זיי סאברעס אויך, און זענען געקומען אהער וואו זייער לעבן איז, ווי די מעשה זאל ניט זיין, נישט אינגאנצן מחוץ סכנה. ביינאכט גייען זיי אין גאס מיט א רעוואלווער אין קעשענע. און דו ווייסט וואס זיי טוען די יונגעלייט? די בחירי העם! א געזונט זיי אין יעדן אבר, אויב זיי קענען נישט פועל זיין מיט דמים, משמע געלט, שטעלן זיי איין זייער דמים, פשוטו כמשמעו, בלוט, שטעלן איין זייערע יונגע לעבנס ארויסצוגנב'ענען אידישע קינדערלעך, אברעמעלעך און שרה'לעך, אפגעראטעוועט אין די קלויסטערס און מאנאסטירן. ראטעווען ארויס זייערע נשמה'לעך צוזאמען מיט די גופם'לעך פארן אידישן פאלק. נעם, טביה, און דערגרונטעווע עס, ווי א אידישער דיכטער עד היסוד. ער האט גערעדט שייע זארף מיט שפריצלדיגן שוים פון די דינע ליפן, וועלכע ער האט פון מאל צו מאל פארביסן מיט די שארפע ציין, ווי ער וואלט מיט זיי מיט די ציין געגעבן אנצוהערענישן, אנגעשראקן, אז אט אט וועט ער אלע ווידערשפעניגע און טביה בתוכם צובייסן און צורייסן. פֿון זײַן קורצער פֿעטער נאָז מיט די פֿלאַטערנדיקע נאָזפֿליגעלעך האָט געשלאָגן אַ הײסער אָטעם. זײַנע קלײנע, אָבער העלע אױגן און דאָס גאַנצע מאַטע פּנים האָבן געגליט אין אײגענער היץ פֿון אינעװיניק אַרױס. זײַן הױכער לומדישער שטערן מיט פֿריצײַטיק פּליך האָט זיך געפֿאַלעט אין ליכט און שאָטן. זײַן ליכט. דעם געגנערס שאָטן. זיין נידעריקער, נאר פעסט פלייציקער גוף איז ווי ארויפגעוואקסן פאר די אויגן. ס'האט זיך ווי עפעס א מעכטיקע זאך געווארפן אין אים, ער האט געווארפן מיט די הענט, מיט אלע גלידער, איז דאכט זיך אונטערגעשפרונגען, ווי זיין צוקאכטן בלוט דעם גאנצן געבוין זיינעם וואלט ענג געווארן אין די מלבושים, אין דער הויט, און רייסן זיך פון זיי ארויסצושפרינגען. נישט אומזיסט האט גלער א טראכט געטון פארגלייכן אים די ציוניסטן צו ביאליקן. אזא איז ער דער דיכטער זארף, סיי אין זיין דיכטונג סיי אין לעבן. גלער האט זיך ערשט געשפיגלט אין אים גופא ווי ער שפיגעלט זיך אין זיין דיכטונג. ער האט אים ליב זארפן. ער שלאגט אים דעריבער נישט איבער. לאזט אים זיך אויסברויזן, אויסהיצן און אויסשוויצן. ערשט ווען זארף האט זיך דאכט זיך אביסל אפגעקילט, האט גלער אנגעהויבן איינגעהאלטן געלאסן. שייע, איך צווייפל ניט אז צווישן די ארץ ישראל'דיגע שליחים זענען פאראן ערליכע און ערליכע מענטשן. אבער שלאג מיר נישט איבער איך בעט דיך. גראד קען איך דא איינעם פון זיי זייער גוט, ער איז א ווארשעווער. איז ער איינער גענוג צו פארשטעלן פאר מיר אלע די שליחים וועגן וועלכע דו רעדסט. איך מוז דיר טביה איבערשלאגן, אויף דיר קען מען נישט זאגן כשמו כן הוא, ביסט שוין גארניט אזעלכער. אברהם האט געוואלט צוליב איין צדיק ראטעווען סדום, און דו צוליב איין, און פון וואס פאר א רשעות האט דען דער איינער דיינער געטון? מען האט אים אין ראטנפארבאנד וואו ער האט געארבעט מיט מיר צוזאמען, חושד געווען אין בא'גנב'ענען דעם שפייז מאגאזין, און היינט איז ער א שליח. דו רעדסט רכילות, טביה, האט זאף אויסגעשאסן, גייסט אין דיין פרוי'ס וועגן? שייע! האט א רוף געטאן א קלינגענדיגע ווייכע מיידל שטימע פון דער סעקרעטאריע-טיר, וועלכע ווערט אויסגעשלאסן פאר אזעלכע מיוחסים ווי שייע זאפ'ס פרוי. דער אויסדרוק פון צארן אויף זאפ'ס פנים האט זיך גלייך געביטן אויף אן אויסדרוק פון ליידן און איבלדיגקייט. זיין גוף האט זיך ווי איינגעשרומפן

און ער האָט מיט שטאָלץ איבערגעחזרט אין געדאַנק, װאָס זײַן רחל האָט אים געזאָגט מיט אַ װאָך צוריק, פֿאַר איר אַװעקגײן אין קאָמיטעט אױף דער אַרבעט. און דו, טבֿיה, לאָז צורו מיט די שמאַטעס! ס'פּאַסט נישט פֿאַר קײן שרײַבער, פֿאַר קײן נשמה-אינזשענער. איך װידער שעם זיך ניט מיט מײַן פּאַרטיזאַנישער קלײדונג. ס'שמעקט נישט גוט פֿון די אַמעריקאַנער טראַנטעס. דו פֿילסט עס דען אַלײן נישט?

ער גייט איר נאך ווי א. און ס'איז א שאד. זיין פערזענליכער בראך, דער אומקום פון זיין געטרייע ווייב, א פארגאנגענע אין טראגן, און דער בראך פון פאלק האבן אים כאטש א דעמב איינגעבראכן. גיי האב אויף אים פאראיבל, אויפן געוועזענעם נאוואראדניקער מוסר'ניק. דער מוסר איז אים קאפויער געקומען און ס'איז ביי אים געווארן אן ערב, א צומישעניש אין דער דיכטערישער נשמה.

דער מיין פון אָט דער נביאיש-צאָרנדיקער זאָג זײַנעם איז אים טבֿיהן דעמאָלט נישט גאָר קלאָר געווען, צי ער האָט אַליין אים פֿאַרשטאַנען, אָבער זײַן פֿאַרצווייפֿלונג, אַזאַ באַשײַנפּערלעכע, אַזאַ אָנטאַפּעוודיקע, וואָס ווי אַ שוואַרצע קראָ געפּיקט לעבעדיקע שטיקער פֿון האַרצן. גלייער איז אַן אויפֿגעטראָגענער אַרויסגעגאַנגען אויפֿן באַלקאָן, וווּ פֿריִער איז זאַף געשטאַנען. האָט אַריבערגעפֿירט אַ בלאָנדזשענדיקן בליק איבער די דעכער פֿון דער שטאָט. דאָ און דאָרטן רײכערן זיך פֿאַבריק-קוימעס. דאָ און דאָרטן קרײַזן טויבן-וואָלקנלעך אין דער לופֿט, דרייען זיך איבער, ווי זילבערנע פֿעכערס אינעם בלוי. זײַן בליק האָט זיך מיט איינעם אַזאַ פֿעכער אַראָפּגעלאָזט אויף די גרינע בוימער-קרוינען פֿון דער ייִדישן פּאַרק דאָ נישט ווײַט קעגנאיבער דער גרויסער פּרץ-שול.